אמר ליה רבינא לרבא, האט רבינא געפרעגט א קשיא רבא, כתביה דער מאן האט געשריבן א גט און ער האט געחתמ'עט עדות אויף דעם גט, ואותביה בכיסתיה, און ער האט אים געלאזט ליגן ביי זיך אין זיין בייטל, פארוואס האט ער אים פריער געשריבן? ער האט זיך מיט איר געקריגט, האט ער געטראכט, דאי מיפייסא. אויב זי וועט זיך איבערבעטן ס'וועט זיין שלום, תיפייס, זי וועט ווערן איבערגעבעטן, ער וועט זי נישט גט'ן. און ס'איז דורכגעגאנגען א שטיקל צייט און זי האט זיך נישט איבערגעבעטן, האט ער מען גע'גט. פון ווען אן איז זי געווארן גע'גט? גע'גט איז זי געווארן פון דער צייט ווען דער גט קומט צו איר אין די האנט. מאי? וואס ווילסטו דעמאלט זאגן? אויב זי האט פריער. מזנה געווען פארן זמן נתינת הגט, קומט דאך איר מיתה, אבער זי וועט מוציא זיין דעם גט און זי וועט ווייזן אז דער זמן איז געוועזן פריער. צו די זעלבע זאך ביי פירות, דא וועט שוין זיין פארקערט, זי וועט מאכן שאדן דעם מאן די פירות, דער מאן האט פארקויפט די פירות, מזמן כתיבה ביז זמן נתינה, און ער האט דאך געהאט דעמאלט רעכט צו פארקויפן די פירות, ווייל ער האט דאך איר נאך נישט געגעט, ער האט דאך נאך נישט געטראכט ער וועט איר זיכער גט'ן. ממילא וואס האבן די חכמים אויפגעטון מיט די תקנה פון זמן? אפילו איך וועל לערנען ווייזט אויס פון רש"י אז כיוון שנתן עיניו לגרשה האט ער פארלירט ער די פירות, צי איך זאג משעת חתימה, דאס איז גערעדט געווארן ווען ער שרייבט דעם גט אויף צו גט'ן, אבער דא האט ער דאך נאכנישט געשריבן דעם גט אויף זיכער צו גט'ן, ס'איז דאך נאר געווען די זאך מכח ספק, איז א סברא זאל נאך נישט פארלירן די פירות עד שעת נתינה. אמר ליה האט רבא גענטפערט צו רבינ'ען. לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, א מענטש איז נישט געוואוינט צו האבן גרייט א גט, ער וויל דאך איר נישט גט'ן, איז דאס פאר אים א פורעניות, איז ער דאס נישט מקדים. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, גיטין הבאין ממדינת הים, די גיטין וואס ס'קומען פון מדינת הים, דמיכתבי בניסן, די גיטין ווערן געשריבן אין חודש ניסן, ולא מטו עד תשרי, און דערגרייכן צו איר קומען זיי נישט ביז תשרי, מה הועילו חכמים בתקנתן, איז רשי לערנט פשט, סיי לגבי פירות, זי וועט מוציא זיין די פירות וואס דער מאן האט פארקויפט פון ניסן ביז תשרי. און דאס איז דאך געווארן פארקויפט שלא כדין, ווייל ווען ווערט זי גע'גט? ווען די גט קומט צו איר, און סיי לגבי מחפה זיין אויב זי וועט מזנה זיין פאר תשרי, און זי וועט מוציא זיין דעם זמן, דעם גט מיט דעם זמן אז זי איז געווארן גע'גט ניסן. אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט צו רבינא'ן, הנהו קלא אית להו, די זאכן א גט וואס קומט פון מדינת הים האט עס א קול, איז סיי לגבי זנות סיי לגבי פירות דארף זי ברענגען א באווייז ווען דער גט איז געקומען צו איר אין האנט. ווי מיר האבן יעצט געלערנט פשט אין גמרא, איז די שאלה געווען סיי לויט די מאן דאמר שמא יחפה על בת אחותו, סיי לויט די מאן דאמר וואס ער זאגט משום פירות. תוספות לערנט נישט אזוי פשט, און מיר זעען אין תוספות, דער ערשטער תוספות, ואנחיה בכיסתיה מאי, פירש בקונטרס, רשי לערנט, מה הועילו חכמים בתקנתם, וואס האבן זיי אפגעטאן? די שאלה איז בין לענין זנות, סיי לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט א טעם פון זמן איז שמא, וועגן זנות, בין לענין פירות, דטרפה לקוחות, זי וועט צונעמען פון די לקוחות מיום הכתיבה, פון טאג ס'איז געווארן געשריבן, און דאס איז שלא כדין, זאגט תוספות אף על גב דלעיל אמר ריש לקיש, כאטש פריער זאגט ריש לקיש דיש לבעל פירות עד שעת חתימה, ממילא נעמט זי דאך אפ כדין פשטות, אבער הכא דא הוא מודה, איז ער מודה דיש לבעל פירות עד שעת נתינה, אויב ער האט גלייך געשריבן דעם גט נישט אויף זיכער צו גט'ן, נאר האט געשריבן כיון דאי מפייסה תיפייס, אזוי לערנט רשי פשט, זאגט אבער תוספות ומיהו די גיטין הבאין ממדינת הים, דפירש בקונטרס דארט לערנט רשי דלתרווייהו פריך, אז די קשיא איז סיי איך לערן שמא יחפה, סיי איך לערן וועגן פירות, קצת קשה, דלמה לא יפסיד משעת חתימה לריש לקיש.

וזה אינו, דאס איז דאך נישט אזוי. דבאין בו זמן חוששין האט מען מורא שלא תפסיד האישה, אין בו זמן ווער האט שאדן? די מאן וועט פארקויפן און ער וועט זאגן ער האט גע'גט שפעטער און זי וועט נישט מוציא זיין פון די לקוחות. וחששא דהכא, און דא אויף ווער וועט האבן שאדן? לא משום אישה, נישט ווייל די פרוי וועט האבן שאדן, אלא משום לקוחות, איז דאך דא אנדערע זאך אינגאנצן. ונראה לר"י געפעלט דעם ר"י דהנך תרי פירכי דיע ביידע קשיות, די ערשטע קשיא וואס רבינא האט געפרעגט כתביה ואותביה בכיסתיה דאי מפייסה תיפייס, און די צווייטע זאך פון רבינא'ן וואס ער האט געפרעגט רב אשי'ן פון גיטין הבאים ממדינת הים דמיכתבי בניסן ולא מטו עד תשרי למאן דאמר שמא יחפה, דיע שאלות זענען נאר לויט רבי יוחנן. אבל למאן דאמר משום פירי ניחא איז גוט, דבדין מפסידין הלקוחות, מצד הדין האבן זיי שאדן משעת חתימה. רש י, איתמר, מיר האבן געלערנט, מאימתי מונין לגט, די דין איז דאך. ווען א פרוי ווערט גע'גט פון מאן, טאר זי נישט חתונה האבן צו א צווייטן ביז וואנען עס גייט דורך דריי חדשים. דאס רופט זיך אן דריי חדשים פון הבחנה, ווייל אויב זי וועט חתונה האבן אין צוויי חדשים ארום, און זי וועט געבוירן א קינד אין זיבן חדשים ארום, וועל איך נישט וויסן צי דאס איז בן תשעה לראשון אדער בן ז' לאח. וועט אבער זיין אז ער ווארט דריי חדשים, וועט שוין גארנישט נישט זיין קיין שום ספק אויב זי וועט געבוירן ביז זעקס חדשים נאך די חתונה. איז זיכער שוואנגערט זי פון דעם ערשטן מאן, און אויב ס'וועט שוין זיין זעקס חדשים מיט איין טאג, זאגן מיר ס'איז זיכער פון שני, ווייל יולדת לשבעה, איי ס'איז נישט דא קיין גאנצע זיבן חדשים? יולדת לשבעה, יולדת למקוטעין, ס'טוט געבוירן אפילו נישט קיין גאנצע חודש, זעקס חדשים מיט א טאג. פון דעם ערשטן קען איך יעצט נישט זאגן ווייל ס'איז דאך שוין מער ווי ניין חדשים, כאטש די גמרא דערציילט דאך אז ס'איז געווען א מעשה, ס'האט זיך געזאמט די קינד נאכדעם שוואנגער א יאר, נאר דאס איז גאר גאר א ווייטע חשש. פרעגט דא יעצט די גמרא, מ'האט געשריבן דעם גט און גע'חתמ'עט און איבערגעגעבן איר דעם גט האט מען א חודש שפעטער מאימתי מונין לגט, פון ווען אהן הייבט מען אהן צו רעכענען דיע דריי חדשים? רב אמר, משעת נתינה, איך הייב אהן צו רעכענען פון דער צייט וואס מען גיט איר דעם גט. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, משעת כתיבה, איך טו רעכענען פון דעם זמן וואס איז געווארן געשריבן אין גט. מתקיף לה רב נתן בר הושעיא, האט רב נתן בר הושעיא געפרעגט א קשיא, לשמואל לויט שמואל'ן יאמרו, מען וועט זאגן שתי נשים בחצר אחת, צוויי פרויען אין איין חצר, וואס זענען ביידע פרויען פון איין מענטש, דער מענטש איז אוועקגעפארן, און ער האט פארן אוועקפארן האט ער איבערגעגעבן צוויי גיטין צו די צוויי פרויען, אין איין טאג האט ער איבערגעגעבן, האט געהאט רחל און לאה, האט ער ביידע געגעבן אין איין טאג גיטין, נאר ביי רחל'ן האט ער געשריבן דעם גט א חודש פריער, איז דאך לויט שמואל'ן אז איך טוה רעכענען משעת כתיבה וועט רחל דארפן ווארטן נאר צוויי חדשים, אבער לאה וועט ווארטן דריי חדשים, וועלן זיך מענטשן וואונדערן, שתי נשים בחצר אחת זו אסורה, לאה, טאר נישט חתונה האבן נאך צוויי חדשים? וזו מותרת, און רחל מעג חתונה האבן נאך צוויי חדשים ווייל דער גט אירע געווארן געשריבן א חודש פריער? ס'וועט אויסקוקן ווי א נישט גלייכע זאך. אמר ליה האט אים שמואל, אמר ליה אביי האט אים אביי געענטפערט, זו זמן גיטה מוכיח עליה, ביי רחל'ן איז דער זמן גט מוכיח. זי האט חתונה זעהט מען ס'איז שוין דריי חדשים פון זמן כתיבת הגט, וזו זמן גיטה מוכיח עליה, און ביי דער אנדערער איז אויך דער זמן גט מוכיח, ס'וועט נישט זיין די זאך קיין ווינדער צו מענטשן. תניא כוותיה דרב, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי רב זאגט אז מ'טוט רעכענען מיט זמן נתינה, תניא כוותיה דשמואל, האבן מיר געלערנט ווי שמואל זאגט אז מען טוט רעכענען מזמן כתיבה, תניא כוותיה דרב, אז מען טוט רעכענען די דריי חדשים מזמן נתינה, מיר האבן געלערנט, השולח גט לאשתו, איינער האט געשיקט א גט צו זיין פרוי, ונשתהה שליח בדרך ג' חדשים, דער שליח האט זיך אויפגעהאלטן אין וועג דריי חדשים. כשהגיע גט לידה, ווען דער גט קומט צו איר אין האנט, צריכה להמתין ג' חדשים, דארף זי ווארטן דריי חדשים ביז זי מעג חתונה האבן, ולגט ישן אין חוששין, שהרי לא נתייחד עמה, גט ישן הייסט אז אויב ער האט זיך מייחד געווען מיט איר נאכדעם האט ער געשריבן טאר מען נישט גט'ן מיט דעם גט, כ'האב מורא טאמער האט זי פון אים פארשוואנגערט און זי האט געבוירן א קינד וועט מען זאגן גיטה קודם לבנה, מען וועט זאגן דער זמן איז דאך פון פריער אז ער האט פארשוואנגערט נאך די גירושין וועט מען מוציא לעז זיין. מ'וועט זאגן אז בזנות נתעברה זאגן מיר ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה כאטש זי דארף ווארטן דריי חדשים איז נישט די טייטש אז כ'האב מורא בתוך כך יבוא עליה לגט ישן האט ער נישט קיין מורא נאר כ'האב מורא שמא יאמרו שתי נשים בחצר אחת וועט מען זאגן זו אסורה וזו מותרת איז דאך דא שטייט דאך בפירוש אין דער ברייתא אז ווען הייבט מען אן צו רעכענען די דריי חדשים, כשהגיע הגט לידה צריכה להמתין ג' חדשים, איך רעכן זיך נישט מיט דעם זמן הכתוב בגט, נאר פון ווען אן דארף זי ווארטן, פון זמן וואס זי באקומט דעם גט. רש"י. תניא כוותיה דשמואל, מיר האבן געלערנט ווי שמואל זאגט אז די דריי חדשים פון הבחנה טוט מען רעכענען מזמן כתיבת הגט, האבן מיר געלערנט, המשליש גט לאשתו, איינער גיבט איבער דעם גט צו א שליש, ויאמר לו, ער האט צו אים געזאגט, אל תתנהו לה, זאלסט אים איר נישט געבן, אלא לאחר ג' חדשים, נאר נאך דריי חדשים, משנתנו לה, ווען ער האט איר געגעבן, מותרת לינשא מיד, מעג זי גלייך חתונה האבן, ווייל איך טו רעכענען משעת כתיבה, ולגט ישן אין חוששין, פאר א גט ישן האב איך נישט קיין מורא, שהרי לא נתייחד עמה. פארוואס טאקע האב איך נישט קיין מורא לגט ישן? ווי רשי האט געזאגט, ווייל עס רעדט זיך והוא הולך לדרכו. און תוספות זאגט, ער כאפט אן דא א רבותא, כאטש ער געפינט זיך נישט אין שטאט, האב איך נישט קיין מורא לגט ישן. און פריער איז דא א חידוש, כאטש דער שליח, ער איז נישט אין שטאט, דאך דארף זי ווארטן דריי חדשים מזמן הנתינה. רב כהנא ורב פפי ורב אשי עבדי משעת כתיבה, זיי האבן געפסקנט ווי שמואל אז מ'הייבט אן צו רעכענען די דריי חדשים גלייך מזמן כתיבה, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי משעת נתינה, זיי האלטן ווי רב, כ'טו רעכענען משעת נתינה. והלכתא, און די הלכה איז, אזוי ווי שמואל זאגט, משעת כתיבה, אז איך הייב אן צו רעכענען די דריי חדשים פון דער צייט ווען דער גט איז געווארן געשריבן, ווייל איך האב דאך נישט קיין מורא לגט ישן, איך האב דאך נישט קיין מורא שמא נתייחד עמה.

אפילו ס'איז גארנישט נישט געווארן באצאלט. וואס פאר א שייכות האט דאס צו אונזער גמרא? ווייל פריער אין גמרא איז געווען א מחלוקת פון רב מיט שמואל, און כ'האב געברענגט א ראיה פון איין ברייתא צו רב'ן און פון איין ברייתא צו שמואל'ן, דא איז אויך אזוי א מחלוקת פון רב און שמואל, אין איין ברייתא איז תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דשמואל, אין איין ברייתא איז א ראיה צו רב'ן, אין איין ברייתא איז א ראיה צו שמואל.

תניא כוותיה דשמואל, מיר האבן געלערנט זוי ווי שמואל זאגט, אז אפילו פגימה אליין, ס'איז אביסל געווארן באצאלט ווערט עס אויס מעשה בית דין, אפילו ס'איז גארנישט נישט געווארן באצאלט נאר זי האט עס געמאכט פאר א מלוה ווערט עס אויס מעשה בית דין, מיר האבן געלערנט אונס ווען איינער האט מאנס געווען א בתולה דארף ער דאך געבן חמישים כסף צום טאטן און קנס, מוציא שם רע וואס ער דארף געבן מאה כסף און פיתוי וואס ער דארף אויך באצאלן קנס, און כתובת אשה שזקפן במלוה אז מ'האט דאס געמאכט א מלוה אז ס'קומט שמיטה משמטין ווערט עס פארפאלן ווי אנדערע חובות,

אויב בשעת העמדה ווערט עס שוין א מלוה. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, כתובה כמעשה בית דין דמיא, כתובה איז גלייך ווי מעשה בית דין. מה מעשה בית דין, אזוי ווי ביי מעשה בית דין דאך דער דין, נכתבין ביום אז ס'איז געשריבן בייטאג ונחתמין בלילה, און עס ווערט געחתמ'ט ביינאכט. ווייל די חיוב ווערט נישט משעת כתיבה וחתימה, נאר די חיוב ווערט משעת פסק הדין, אפילו עס איז נישט גע'חתמ'ט, איז דאך דאס נישט קיין מוקדם, דעריבער זאגט מען נכתבין ביום ונחתמין בלילה, אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה, אויך כתובה משעת כתיבה, אזוי ווי מען שרייבט די כתובה וואס נכנסה לחופה, די קורבה פון חתנות מאכט דעם שעבוד אפילו ס'איז נאך נישט געווארן געחתמעט. דערציילט די גמרא א מעשה, כתובתיה דרב חייא בר רב, די כתובה פון זון פון רב'ן פון רב חייא, איכתב ביום, איז געווארן געשריבן בייטאג, ואיחתם בלילה, און ס'איז געווארן געחתמעט ביינאכט. הוה רב התם, רב איז דארט געוועזן, ולא אמר להו ולא מידי, מען האט גארנישט נישט געזאגט. זאגט די גמרא לימא כשמואל סבירא ליה, און מיר ברענגען פון דעם א ראיה אז רב האלט ווי שמואל אז כתובה האט א דין ווי מעשה בית דין אז ס'נכתב ביום ונחתם בלילה, ווען ער זאל נישט אזוי האלטן וואלט ער דאך געדארפן זאגן אז מען טוט נישט ריכטיג. זאגט די גמרא ס'איז פון דעם נישט קיין ראיה. עסוקים באותו ענין הוו, פון דעם שרייבן ביז די חתימה איז נישט געווען קיין הפסק, און דעמאלט איז אפילו ביי אנדערע שטרות אויכעט כשר. דתניא האבן מיר געלערנט אמר רב אלעזר ברב צדוק לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז א שטר וואס נכתב ביום ונחתם בלילה איז פסול, אלא שאין עסוקין באותו ענין, אז מען איז נישט געווען פארנומען אין דעם ענין די גאנצע צייט, פון די כתיבה ביז די חתימה איז געווען הפסקה, אבל עסוקים באותו ענין, אויב מען איז געווען זיך באשעפטיגט די גאנצע צייט אין דעם ענין, ווייל די עדות זענען דאך געווען צוגעגרייט צו חתמ'נען, נאר זיי מוזן ווארטן ביז דער סופר. וועט ענדיגן דעם שטר, כאטש ס'האט זיך געטראפן מ'האט זיך געחתמ'ט ביינאכט, כשר, ווייל משעת כתיבה האט עס שוין א קול, די עדות זענען דאך דארט שוין געוועזן משעת כתיבה. רשי. ר' שמעון מכשיר אין דער משנה האט מען געלערנט א גט וואס איז געווארן געשריבן בייטאג און גע'חתמ'עט איז ער געווארן די נאכט נאכדעם, הייסט א מוקדם איז ער פסול, און ר' שמעון איז מכשיר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאי טעמא דר' שמעון, וואס איז דער טעם פון ר' שמעונ'ען? פארוואס איז ער מכשיר א גט וואס איז מוקדם? קסבר רב שמעון האלט, כיוון שנתן עיניו לגרשה, אזוי ווי דער מאן האט געגעבן זיינע אויגן ער זאל איר גט'ן, שוב אין לו פירות, האט דער מאן מער נישט קיין פירות. ממילא אז די חתימה איז געוועזן א טאג שפעטער און מ'וועט גובה זיין, זי וועט גובה זיין פון אים מזמן כתיבה, נעמט זי דאך אפ בדין, ווייל בשעת כתיבה איז דאך נתן עיניו לגרשה, האט שוין דער מאן נישט קיין פירות. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, לא הכשיר רב שמעון אלא לאלתר, רב שמעון וואס ער זאגט א גט מוקדם איז כשר, דאס איז נאר גערעדט געווארן לאלתר, א טאג שפעטער איז עס געווארן גע'חתמ'עט, ווי דער פאל וואס איז אין דער משנה, נכתב ביום ונחתם בלילה, און די נאכט איז דאך שוין א נייער טאג, נאר דעמאלט איז ער מכשיר. אבל מכאן ועד עשרה ימים, דער גט איז געווארן געשריבן היינט, און געחתמעט אין צען טאג ארום, לא, איז רבי שמעון נישט מכשיר, לכאורה פארוואס זאל ער נישט מכשיר זיין? פון ווען אן פארלירט די מאן די פירות? משעת כתיבה. נאר דא איז דא א צווייטע חשש, חיישינן, כ'האב מורא שמא פייס, טאמער האט ער זיך איר מיט איר איבערגעבעטן, ובעל, האט עס דעם דין פון א גט ישן? די גמרא זאגט ווייטער, פריער האט מען געהאט וועגן דעם, למשל, ער האט געשריבן דעם גט אין חודש ניסן, און מ'וועט חתמ'נען דעם גט אין א חודש ארום, אין צוויי, אין דריי חדשים ארום, און זי וועט ובא עליה, און זי וועט געבוירן א קינד, וועלן מענטשן זאגן אז די קינד איז געבוירן געווארן ווען זי איז שוין געווארן גע'גט, אין אמת'ן דאך געווען בא עליה, ווי איידער האט ער גע'גט, ווייל דעם גט האט ער געגעבן דריי מאנאטן שפעטער, נאר מען רעדט אבער דער זמן פון דעם גט ווייזט אויס אז גיטו קודם לבנו איז דאס א פגם. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אפילו מכאן ועד עשרה ימים איז רבי שמעון אויך מכשיר, דער גט איז היינט געווארן געשריבן און גע'חתמ'עט אין צען טאג ארום איז ער אויך מכשיר. איי וועגן לאמיר מורא האבן שמא פייס, אם איתא דפייס, אויב ער זאל זיך געווען מיט איר איבערבעטן, קלא אית לה למילתא, די שכנים די שכנות פריער האבן זיי געהערט די קריגערייען און אז ס'ווערט שטיל ווייסן דאס אויך אלע איז אין אמת'ן האט מען דאך פריער געלערנט עמוד א' האט מען דאך געלערנט משליש גט לאשתו שטייט דארטן אז מ'זאל אז דער איינער גיבט דעם גט פאר א שליח און ער זאגט אים אז ער זאל אים געבן אין דרייסיג טעג ארום שטייט דארטן נישט קיין שום מחלוקת ווערט דארט דערמאנט אין גמרא אז דער איך האב נישט קיין מורא שמא פייס, און דא אויך זעה איך אין דער זאך איז דא א מחלוקת, איז רש"י דארטן האט עס באווארנט ווייל עס רעדט זיך משליש גט לאשתו און ער איז אוועק געגאנגען, אבער תוספות לערנט דארט א צווייטן פשט, גיט א קוק עמוד א' אין תוספות המשליש גט לאשתו, פירוש בקונטרס, והוא הולך לדרכו, דעריבער האב איך נישט קיין מורא שמא פייס, ובחינם פירש כן, מען דארף נישט צו דעם אנקומען, אלא מיירי שפיר אפילו הוא בעיר, ונקט הך ברייתא המשליש לרבותא דאף על פי שהוא בעיר, און איך טוה רעכענען בזמן כתיבה מותרת לינשא מיד, ואין חוששין לגט ישן, ולעיל נקט השולח לרבותא דאף כשאינו בעיר צריכה להמתין שלשה חדשים, איז לויט תוספות דארפן פארשטיין וואס איז דער חילוק פון משליש ביז דא, און תוספות זאגט דא א, ווייל חיישינן שמא פייס איז דווקא דעמאלט ווען ס'איז נאר געווען געשריבן און ס'איז נישט געווען געחתמ'ט, דעמאלט האלט ער חיישינן שמא פייס ווייל די זאך האט דאך נישט קיין קול, אבער אויב דער גט איז שוין געווען געשריבן און געחתמ'ט

ממילא האט דאך דער גט נאך נישט קיין קול, ווער מאכט דעם קול פון דעם גט, איז דאך עדי חתימה, איז דעריבער וכי מסבית נמי ליכא קול, דאס איז תוספות חילוק. איתמר, מיר האבן געלערנט גמרא די דריטע שורה, אמר לעשרה, איינער האט געזאגט צו צען מענטשן, כתבו גט לאשתי, אז זיי זאלן שרייבן א גט, שרייבט א גט פאר מיין פרוי, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שניים משום עדים, צוויי מיינט ער זאלן זיין עדות, וכולם, און די אנדערע אכט, משום תנאי, ער וויל נאר איר פארשעמען ברבים, א סאך זאלן זיין גע'חתמ'עט, ער האט געמאכט א תנאי אין דעם גט אז ס'זאל נישט זיין קיין גט, דארף געבן אלע חתמ'ען זיך. זעלבסטפארשטענדליך אז מען דארף מקיים זיין דעם תנאי, כל זמן אלע האבן זיך נישט גע'חתמ'עט האט מען דאך נישט געמאכט דעם תנאי איז נישט קיין גט. וריש לקיש אמר, און ריש לקיש לערנט, כולם משום עדים, ריש לקיש לערנט אז ער מיינט אלע צען זאלן זיין עדות, פרעגט די גמרא, היכי דמי, ווען איז די מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש? אילימא, וועסטו וועלן זאגן, דלא אמר להו כולכם, ס'איז געשטאנען צען מענטשן, האט ער געזאגט כתבו גט לאשתי, און ער האט נישט געזאגט אז אלע זאלן דאס טון, דעמאלט איז א מחלוקת, והתנן מיר האבן דאך געלערנט אמר לעשרה אז ער זאגט פאר צען מענטשן כתבו גט לאשתי מען זאל שרייבן א גט פאר די פרוי, אחד כותב ושניים חותמין, איינער שרייבט און צוויי חתמ'ן זיך, אפילו דער וואס האט געשריבן קען אויך זיין א עדות, זע איך דאך אז מיר לערנען דא א אז אלע דארפן זיך נישט חתמ'נען, איז דאך א קשיא אויב כ'זאל זאגן רבי יוחנן ריש לקיש רעדט אין דעם פאל, איז דאך שווער סיי אויף רבי יוחנן סיי אויף ריש לקיש'ן, ווייל ביידע האלטן דאך אז אלע דארפן זיך חתמ'נען. אלא וועסטו וועלן איינלערנען אז די מחלוקת איז דאמר להו כולכם, אז ער זאגט אלע מוזן זיך חתמ'נען אנדערש איז עס נישט קיין גט, אויב אזוי מאי בינייהו, צי איך לערן פשט ווי רבי יוחנן, צוויי זענען עדות און אלע זענען א תנאי, די איבעריגע צי איך לערן ווי ריש לקיש אלע זענען עדות, סיי ווי דארפן זיך דאך אלע צען חתמ'נען, וואס כאפט א חילוק פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן, ווען כאפט א חילוק אין דין, זאגט די גמרא איכא בינייהו ס'כאפט א חילוק דחתום בי תרי מינייהו ביומיה צוויי פון זיי האבן זיך געחתמעט אין זעלבן טאג ווען די גט איז געווארן געשריבן ואינך און די אנדערע האבן זיך געחתמעט מכאן ועד עשרה ימים און זעלבסט פארשטענדליך איידער מען האט איר געגעבן דעם גט האבן זיך אלע געחתמעט אבער די אנדערע האבן זיך נישט געחתמעט אין זעלבן טאג. מאן דאמר משום תנאי, דער וועלכער לערנט אז די אנדערע חתמ'ן זיך אלעס תנאי כשר, ווייל די איז א גוטער גט ווייל ס'איז דאך נכתב ונחתם אין זעלבן טאג. און מאן דאמר משום עדים, און דער וועלכער לערנט פאר עד אז אלע מיינט ער זאלן זיין עדות, ריש לקיש וואס ער זאגט אלע דארפן זיין עדות, פסול איז א פסול, ווייל דאס איז נישט קיין גאנצע עדות דווקא ווען אלע חתמען זיך, און ווייל אלע האבן זיך נישט געחתמעט ביום כתיבתו, הייסט דער גט א מוקדם. אי נמי, נאך א זאך קען מען זאגן איז דא א חילוק אז זיי האבן זיך אלע געחתמעט נאר כגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול, איינער פון די עדות איז געווען א קרוב אדער א פסול, דער דין איז כאטש צוויי עדות איז גענוג, און און אבער אויב איינער איז א עדה, א קרוב אדער א פסול, אפילו ס'איז הונדערט עדות דא, אויב איינער איז א פסול, איז עדות שבטלה מקצתה, בטל כולה. איז דא כאפט א חילוק. למאן דאמר משום תנאי רבי יוחנן וואס ער לערנט ווען ער זאגט כולכם, מיינט ער צוויי פאר עדות און די אלע איבריגע אלעס תנאי וועט עס זיין כשר, ווייל וואס ארט מיר האט געחתמ'ט א קרוב אדער א פסול, דאס עדות איז דא, יענע זענען דאך נישט קיין עדות, למאן דאמר משום עדים, דער וועלכער לערנט אז ער מיינט אלע צו מאכן עדות, דעמאלט פסול, האט עס דעם דין פון נמצא אחד מהן קרוב או פסול וואס ווערט בטל די גאנצע עדות. נאך זאגט די גמרא אי חתים בתחילה ער האט געזאגט צו צען מענטשן כולכם כתבו גט לאשתי מוזן דאך אלע זיך חתמ'ענען, אי חתים בתחילה פון די ערשטע צוויי איז געוועזן קרוב או פסול, און די אנדערע מוז מען לערנען די נישט קרובים איז געוועזן צוויי וואס האבן זיך געחתמ'עט אין זעלבן טאג. אמרי לה כשר, אנדערע זאגן דער גט איז כשר. לויט וועמען? לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט כולן משום תנאי, אז די איבריגע זענען משום תנאי. ואמרי לה פסול, איז די גמרא מפרש, אמרי לה כשר, די וואס לערנען דער גט איז כשר, תנאי, דאס איז א תנאי, לויט רבי יוחנן. איי דער ערשטער האט זיך דאך גע'חתמ'עט א קרוב או פסול, נאר מיר זאגן מסתמא די כשרים האט ער געמאכט פאר עדות, און דעם קרוב האט ער געמאכט פאר א תנאי, דאס וואס דער קרוב איז גע'חתמ'ט געווארן פריער, ווייל ער איז געווען חשוב'ער האט מען געלאזט חתמ'נען, אבער אים האט ער נישט געמאכט פאר קיין עדות. אמרי לה פסול, אנדערע זאגן פסול, יא, די סברא איז טאקע א גוטע סברא, עדות האט ער געמאכט די כשר'ע, נאר אתי לאחלופי בשטרות דעלמא, ווייל ער איז געחתמ'ט דער ערשטער, וועלן מענטשן מיינען אז דער ערשטער איז געחתמ'ט לשם עדות, וועט מען מכשיר זיין א קרוב ביי אנדערע שטרות. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא דאמר להו לעשרה, איינער האט געזאגט צו צען מענטשן, כתבו גט לאשתי, און ר'האט געזאגט מיט דעם לשון כולכם, און דער דין איז דאך ווען מ'זאגט כולכם כתבו גט לאשתי, איז אלע דארפן זיך זיכער חתמ'נען, נאר רבי יוחנן זאגט צוויי זענען עדות, און די איבריגע דארפן זיך חתמ'נען משום תנאי, און ריש לקיש לערנט אז אלע זענען עדות. חתום בי תרי מינייהו ביומיה, צוויי האבן זיך געחתמ'ט אין זעלבן טאג, ואינך און די אנדערע אכט מכאן ועד עשרה ימים, האבן זיך גע'חתמ'עט ביז דורכ'געגאנגען ביז צען טעג. אתו לקמיה דרבי יהושע בן לוי איז מען געקומען פרעגן רבי יהושע בן לוי וואס זאל מען טון מיט דעם גט. דא איז דאך דא אין דעם גט צוויי שאלות, אויב איך זאג כולן משום עדים, איז דאס א שאלה, איז דאך דאס לכאורה דאך דאס א מוקדם. אמר ליה האט ער געענטפערט, כדאי ר' שמעון, ר' שמעון איז ווערד, ר' שמעון ביי אונז אין דער משנה וואס ער לערנט אז אויב דער גט איז מוקדם איז ער כשר, איז ער כדאי לסמוך עליו בשעת הדחק, דא געווען א שעת הדחק, דער איז אוועקגעגאנגען, אדער זי האט שוין געהאט חתונה געהאט מיט דעם גט, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, אז בשעת הדחק קענען מיר זיך פארלאזן אויף רבי שמעון. פרעגט די גמרא, אפילו לויט רבי שמעון, והאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט דאך געזאגט לא הכשיר רבי שמעון, רבי שמעון האט נישט מכשיר געווען, אלא לאלתר. דאס וואס רבי שמעון זאגט א גט מוקדם איז כשר, איז דווקא די דיפערענץ איז נאר איין טאג, נכתב ביום ונחתם בלילה, אבל מכאן ועד עשרה ימים, אבער אויב ס'דויערט פון די חסימת העדים ביז די כתיבה צען טאג, לא, איז רבי שמעון דאך אויך נישט מכשיר, וואזשע זאגט ער כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? ענטפערט די גמרא, בההיא ביי דעם דין פון מוקדם, פשט אין ר' שמעונ'ען בההיא פשט ווען ר' שמעון איז מכשיר כר' יוחנן סבירא ליה האלט ער ווי ר' יוחנן און מיר האבן דאך פריער געלערנט י ח עמוד ב' די ערשטע שורה ור' יוחנן אמר אפילו מכאן ועד עשרה ימים דאס איז שוין גוט אקעי אלעס ר' שמעונ'ען איז גוט אבער לאמיר נאר זעהן פריער האט מען דאך געלערנט אין גמרא ווען ער האט געזאגט צו צען מענטשן כולכם כתבו גט לאשתי, וואס האט דארטן געזאגט רבי יוחנן? שנים משום עדים וכולם משום תנאי, אויב אזוי דארף איך דאך נישט צוקומען צו רבי שמעונ'ען, איז דא האט דאך געווען צוויי עדות איז דאך געווען גע, ביי דער מעשה איז דאך געווען חתום בי תרי מינייהו ביומיה, דארף דאך דאס זיין כשר אפילו לויט די רבנן אויכעט, דאס פרעגט יעצט די גמרא, פרעגט די גמרא והא אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געזאגט שנים משום עדים, וכולם, און די אלע זענען משום תנאי, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין הקדמה, און עס איז נישט קיין גט מוקדם, ווייל די וואס האבן זיך געחתמ'ט שפעטער, זיי זענען דאך נישט קיין עדות, זיי זענען דאך נאר משום תנאי. ענטפערט די גמרא בההיא לגבי דעם דין פון כולכם, צי אלע זענען עדות, צי נאר צוויי זענען עדות, כריש לקיש סבירא ליה, האלט רבי יהושע בן לוי אזוי ווי ריש לקיש, אז אלע זענען עדות, און אויב אלע זענען עדות איז דאך דאס שוין א מוקדם, איז זאגט ער אז כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, לויט וועלכן? לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז רבי שמעון איז מכשיר אפילו מכאן ועד עשרה ימים. רש י.